פרק כ"ח איז א זייער לאנגע פרק, ס'איז די פרק פון די תוכחה, מ'האט אריין געשטופט די גאנצע תוכחה אין איין פרק, און דאס איז א פרק פון ברכה וקללה, אונז האבן שוין געלערנט בעצם פריער ברכות און קללות וואס מ'האט געמאכט אויף הר גריזים און הר עיבל, דאס איז מער דיטעילד ברכות און קללות, ס'דא שפעטער האזינו וואס מ'קען אויכעט זען אלס א געוויסע ווערזשען פון ברכות וקללות, דאס איז ברכות וקללות זייער דיטעילד, אבער מ'קען זען אז ס'רעדט זיך פון געוויסע נושאים איבער און איבער, ס'איז דא א געוויסע מהלך וואס וואס רעדט זיך עס וועגן, קודם איז דא די ברכות, ברכות גייען אזוי, ס'איז דא ברכות פון א מענטש'ס הצלחה וואס הייבט זיך אן ברוך אתה בעיר, בשדה, בטנך, אדמתך און אזוי ווייטער, אין אנדערע ווערטער עס וועט גיין גוט די פרנסה, עס וועט זיין גוטע עס וועט וואקסן אלעס, עס וועט זיין רעגן, עס וועט די אלע זאכן, עס שטייט שפעטער נאכאמאל יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, איך גיי נישט יעצט אריין מסביר זיין די סדר, צווייטע זאך וואס איז. א גאנצע צייט אין די ברכות וקללות איז אז מ'גייט מצליח זיין אקעגן די אויבים, ס'דא אלעמאל פיינט פארשפרייט ארום ארץ ישראל, ס'דא אלעמאל געווען שונאים וואס האבן געוואלט אייננעמען און רודפ'ן, איז די ברכה שטייט א הפלגה בדרך אחד יצאו אליך בשבעה דרכים ינוסו לפניך, זיי זאלן אנטלויפן, זיי זאלן מורא האבן פון דיך, ויראו ממך, דאס איז די עיקר ברכות, דאס איז ווען מ'וועט פאלגן כי תשמע לעשות, ס'הייבט זיך אן כי תשמע תשמע, ס'ענדיגט זיך כי תשמע לעשות, זאלסט נישט גיין ימין ושמאל פון די וועג וואס מ'הייסט דיך, דאס איז די ברכה. נאכדעם די קללה, וואס איז די צד קללה, מ'עט נישט פאלגן, דעמאלטס איז ווייטער, איז דא ברכות קללות וואס איז ממש קעגן, אזוי ברוך אתה בעיר איז דא ארור אתה בעיר, ברוך אתה בשדה ארור אתה בשדה און אזוי ווייטער, און באופן כללי אלעס וועט נישט גיין גוט, את המארה מהומה מגערת און אזוי ווייטער, אבער דא איז דא נאך אפאר זאכן וואס איז דא אין די קללות וואס איז נישט דא אין די ברכות, קודם כל שטייט ביי די קללות אויף יעדע זאך עד השמדך, אסאך מאל שטייט די נוסח, אנדערע ווערטער אזוי ווי. ביי די ברכות עס וועט גיין הצלחה, מ'עט בלייבן אין ארץ ישראל און אזוי ווייטער די קללות איז נישט סתם עס וועט נישט זיין גענוג צו עסן אזוי ווייטער נאר עס וועט זיין ממש עד השמדך און דא קען מען מעיין זיין צו ס'איז עד ועד בכלל עד ולא עד בכלל, על כל פנים עס וועט גורם זיין אז די עס וועט אויפהערן צו עקזיסטירן די כאילו די כלל ישראל כביכול. צווייטע זאך וואס מ'זעט די קללות לייגן צו איז מחלות, ס'איז נישט געשטאנען גארנישט וועגן געזונט לכאורה אין די ברכות, אבער די קללות לייגט צו ליסטעס פון מחלות, שחפת קדחת, שחין מצרים, אנדערע זאכן, דאס הייסט נישט נאר עס וועט נישט זיין צו עסן, אויכעט, ס'קען זיין ס'איז תלוי זה בזה, ס'קומט ארויס איינער פון די צווייטע, אבער ס'וועט ווערן פארשידענע מחלות, פארשידענע קרענק און אזוי ווייטער. די דריטע זאך וואס די קללות רעדן וועגן דאס איז אויך קעגן די ברכות, איז אז אזוי ווי ביי די ברכות איז געווען בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך, דא שטייט ממש די זעלבע זאך פארקערט, בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו פאר דיינע שונאים, דו וועסט פארלירן די מלחמה, און אזוי ווייטער. א פערדע זאך וואס די קללות זאגן, איז ס'גייט אסאך מאל גייט אריין שיגעון עיוורון תמהון לבב, ס'הייסט ס'דא פסיכאלאגישע קללות, ס'זייער אינטערעסאנט, די ברכות זעט מען נישט קלאר אזוי שטארק פסיכאלאגיע, לכאורה שטייט פשוט ס'וועט זיין אלעס גוט, אפשר יקימך השם לו לעם קדוש קען מען טראכטן אנדערע זאכן, די קללות זעט אויס זייער שטארק און דאס איז באמת א תכונה פון ספר דברים אין אלע זאכן, ער רעדט פון אהבה, פון שמחה, פון יראה, ווען ער רעדט פון קללות זיי האבן קיינמאל נישט גענוג צו רעדן סתם פון די קללות ס'וועט נישט זיין גוט בגשמיות אלעמאל לייג דערצו וועסט משוגע ווערן עסט ווערן קראנק עסט ווערן טרויעריג און אזוי ווייטער אפילו למשל זאכן וואס ער זאגט אשה תארש ואיש אחר ישכבנה בית תבנה די אלע קללות וואס איז אזוי ווי די זאכן וואס זענען חוזר בעורכי המלחמה מ'זעט עס א גרויסע צער ס'הייסט די מער ווי די עצם פראבלעם עסט חתונה האבן נישט האבן מיט דיין ווייב און אזוי ווייטער איז דא א גרויסע צער פון דעם עסט זיין עשוק ורצוץ איז משוגע ממראה עיניך דאס איז א גרויסע זייער א וויכטיגע זאך וואס די קללות לייגן צו. נאכדעם נאך א פיפטע זאך וואס די קללות רעדן וועגן, בעת מיר רעדן וועגן גלות זייער קלאר מיר רעדן שוין וועגן די גלות, דאס איז וואס אונז ווייסן וועגן גלות עס שטייט פאראויס געזאגט אין די קללות יולך השם אותך ואת מלכך, און דאס וואס מ'גייט גיין אין גלות און שטייט אפאר מאל שטייט זייער קלאר אז ס'גייט געשען די זאך, און נאך א זאך נאמבער סיקס וואס די קללות זענען מדגיש איז דעמאלטס ווען דו גייסט גיין אין גלות ועבדת שם אלהים אחרים דאס הייסט אין ארץ ישראל איז דא די זכות איז נישט דאס אז מען דינט די אייבערשטער איז אויך א עבודה וואס בזכות דעם האט מען מצוות איז אויך א חלק כאילו פון די זכות אז ווען ביסט אין ארץ ישראל קענסטו דינען די אייבערשטער ביסטו תחת שלטון השם ביסט תחת די בית המקדש איז דא די ארץ ישראל וואס איז מקום השכינה און אזוי ווייטער ער'ט דיך שיקן אין גלות און וועסט זיין סטאק אז דו'סט מוזן דינען עבודה זרה, וואס איז פשט אז מוזן, ווייל דאס איז נישט קיין פלאץ פון די שכינה, ס'איז נישט קיין פלאץ פון די קדושה, מ'עט דיך פארסן אפשר ממש די גוים אבער דאס איז א זאך וואס די קללות זענען מדגיש אז עסט דינען אלהים אחרים ביי גלות, און ער זאגט עס נאכאמאל יעדע זאך, מען קען אריינגיין יעדע סדר, ער זאגט עס נאכאמאל, ובאו עליך כל הקללות האלה תחת כי לא שמעת בקול השם ותחת שלא עבדת השם אלקיך בשמחה ועבדת את אויביך עסט דינען סיי די אלהים אחרים און סיי אויביך, פארקערט פון עסט גיין בשמחה, עסט קענען דינען די אייבערשטער בשמחה, יעצט וועסטו מוזן דינען די אויב. און דאס איז די עיקר זאך פון די קללות, נאכדעם זעט מען ווייטער ער רעדט וועגן ס'עט זיין מצור און מצוק, נאך א זאך א זיבעטע זאך איז וויכטיג, ס'דא ער רעדט פון די סידזש, מצור און מצוק דאס איז די שלב פאר די גלות בעצם, ער רעדט זייער אסאך פון די צרות ואכלת בשר בניך און אזוי ווייטער, דאס איז אלץ צרות קללות וואס קומט דווקא פון די זמן המצור, נאך א זאך. וואס ער רעדט וועגן זייער קלאר, און און ווען מ'קומט אן צו די ענד ווערט קלאר זעט מען אז ער גייט מיט א געוויסע סדר אזוי ווי היסטאריע, נאך שש ה' עליכם און ווייטער דא פילינגס פון גאט כביכול, נאכדעם מ'גייט צוריק אין מצרים באניות זעט מען אז דאס איז כאילו מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים איז געווען א תנאי אז מ'גייט בלייבן אין ארץ ישראל און מ'וועט עובר זיין אויף די קללות וועט מען צוריק גיין כאילו אין מצרים, אלו דברי הברית דאס איז די קללות וואס משה רבינו האט געגעבן.